בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף צדיק בית. מען הייבט אן דף צדיק בית עמוד א' ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, המוציא בין בימינו בין בשמאלו, סיי איינער וואס טראגט ארויס א חפץ א הוצאה מיטן רעכטן האנט מיטן לינקן האנט, בתוך חיקו אינעם שויס או על כתפיו אדער אויפן אקסלען, חייב איז מען חייב, פארוואס שכן משא בני קהת, ווייל אזוי האבן די בני קהת געטראגן די כלים פון די משכן, אזוי ווי רש"י ברענגט דא די פסוק, בכתף ישאו שטייט קלאר אין פסוק, אז מ'האט עס געטראגן אויפן אקסל, און ווי רש"י לערנט בימינו בשמאלו ובחיקו דארף מען נישט קיין פסוק אויף דעם, ס'איז פשוט אז דאס איז א דרך הוצאה נארמאל טראגט מען אזוי, און במילא ביי די אלע וועגן איז מען טאקע חייב. רש"י ברענגט דא א צווייטע פשט א ירושלמי, אז די ירושלמי לערנט ארויס פון א פסוק די אלע וועגן, שטייט אין פסוק, ופקידת אלעזר בן אהרן הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה, און במילא די ירושלמי דרשנ'ט יעדעס איינס האט ער געהאלטן אין א צווייטע האנט, איינס אין די רעכטע האנט איינס אין די לינקע האנט, איינס בתוך חיקו און איינס על כתפיו, ממילא יא דא א פסוק אויף די אלע זאכן. על כל פנים זאגט די משנה ווייטער, כלאחר ידו, טאמער איינער טראגט א חפץ נישט אויפן געהעריגן אופן, און למשל די משנה ברענגט משלים, ברגלו, ער טראגט א חפץ מיטן פיס, אדער בפיו אדער מיטן מויל, פארשטייט זיך דא רעדט מען נישט פון קיין עסן, אדער או במרפקו, אונטער די ארעם, אדער באזנו, מיטן אויער, בשערו, מיטן האר, בפונדתו ופיה למטה, פונדתו איז געווען אזא זאק וואס מען פלעג ארומבינדן, אזוי ווי א גארטל וואס האט געהאט א טאשקע אין זיך, אבער נארמאל פלעגט מען עס צובינדן אז די פיה, די מויל איז געווען פון אויבן, מען זאל קענען אריינלייגן זאכן פון אויבן, טאמער איינער בינדט עס אויף אראפצו, האט ער עס טאקע צוגעמאכט, אבער ס'קען זייער גרינג ארויספאלן אזוי, וואס דאס הייסט כלאחר יד, און ווייטער בין פונדתו לחלוקו, טאמער איינער לייגט א חפץ צווישן זיין גארטל און זיין העמד און זיין קלייד, וואס דאס איז אויך נישט קיין נארמאלע זאך דארט צו לייגן, ובשפת חלוקו, אדער די אונטערשטע חלק פון די קלייד דארט וואו ס'איז אריינגענייט פאקט ער אריין זאכן, אדער במנעלו, בסנדלו, אין זיין שיך אדער סנדלים איז ביי די אלע אופנים איז מען פטור שלא הוציא כדרך המוציאין ווייל ס'איז נישט קיין נארמאלע וועג ארויסצוטראגן הוצאה איז נאר אויפן נארמאלן אופן און אזוי ווי מ'האט געזען אזוי ווי ס'איז געווען אין משכן זאגט די הייליגע גמרא אמר ר' אלעזר האט ר' אלעזר געזאגט המוציא משאוי למעלה מעשרה טפחים חייב שכן משא בני קהת, איינער וואס טראגט א חפץ העכער צען טפחים, וואס אונז האבן שוין געזען אז העכער צען טפחים אין א רשות הרבים הייסט דאך בעצם נישט קיין רשות הרבים, יעצט טאמער איינער ווארפט א חפץ און די חפץ פליעט העכער די צען טפחים פון רשות הרבים, איז אוודאי ביי אזא אופן הייסט עס נישט אז ער האט מעביר געווען א חפץ ד' אמות ברשות הרבים, אבער טאמער איינער טראגט עס אין די הענט, און נארמאל די הענט פון א מענטש איז העכער צען טפחים, א מענטש קומט דאך אן סאך העכער פון צען טפחים, איז. אז ער טראגט עס אין די הענט הייסט עס ער האט מעביר געווען ד' אמות ברשות הרבים, אפילו עס איז צען טפחים העכער פון די ערד ס'איז העכער פון צען טפחים, ווייל אזוי האבן טאקע די בני קהת געטראגן די כלים פון די משכן, אז די כלים זענען געווען מער פון צען טפחים העכער די ערד. ווי זעט מען דאס? זאגט די גמרא, ומשא בני קהת מנלן, פון ווי ווייסט מען עס איז טאקע געווען מער פון צען טפחים העכער די ערד, דכתיב ווייל שטייט אין פסוק, די פסוק זאגט על המשכן ועל המזבח סביב, ממילא מקיש מזבח למשכן, מה משכן עשר אמות, אזוי ווי די משכן איז געווען הויך צען אמות, אף מזבח עשר אמות, די מזבח איז אויך געווען צען אמות הויעך, און במילא קודם כל האמיר א מקור אז די מזבח איז געווען צען אמות הויעך, יעצט ומשכן גופיה מנלן, פון ווי ווייסטו אז די משכן איז געווען צען אמות הויעך, דכתיב ווייל שטייט קלאר אין פסוק עשר אמות אורך הקרש, די קרשים זענען געווען הויעך צען אמות און במילא די משכן געווען הויעך צען אמות, וכתיב, יעצט שטייט אויך אין פסוק ויפרוס את האוהל על המשכן, אז משה רבינו האט אויסגעשפרייט די אוהל אויפן משכן, ואמר רב, משה רבינו פרסו, אז משה רבינו האט עס אויסגעשפרייט און במילא קען מען זעהן פון דא אז משה רבינו האט אויסגעשפרייט די אוהל אויף די קרשים וואס זענען געווען הויך צען אמות מוז זיין אז משה רבינו איז געווען הויך צען אמות און אז משה רבינו וואס איז געווען א לוי איז געווען הויך צען אמות מכאן אתה למד גובהן של לוויים עשר אמות זעהן מיר אז יעדע לוי איז געווען הויך צען אמות אזוי פארשטייט יעצט די גמרא און במילא קודם כל האמיר יעצט א מקור אז די לוויים זענען געווען הויעך צען אמות. יעצט אזוי, די לוויים האבן דאך געטראגן די מזבח, די מזבח איז אויך געווען הויעך צען אמות. וגמירי, זאגט די גמרא איז דא א כלל, דכל טונא דמידלי במוטות, יעדע זאך וואס מען טראגט מיט שטעקענעס, אזוי ווי די מזבח וואס האט געהאט שטעקענעס פלעג עס טראגן מיט דעם, איז תילתא מלעיל ותרי תילתי מלתחת, איז די אופן וואס מען טראגט עס מיט די שטעקענעס איז אז א דריטל איז העכער דעם שטעקן, און צוויי דריטל איז אונטער די שטעקן, אישתכח דהוה מידלי טובא, במילא קומט אויס זאגט די גמרא, אז ס'איז געווען מער פון צען טפחים אונטער די מזבח. פארוואס? א פשוטע חשבון, די לוויים האמיר יעצט געזען זענען געווען הויעך צען אמות, די מזבח איז טאקע אויך געווען הויעך צען אמות, אבער זיי האבן עס אויפגעהויבן אויף די אקסלען, און אזוי ווי מען האט יעצט געזען, א דריטל גייט העכער דארט ווי מען הייבט אויף, צוויי דריטל הענגט אראפ, איין דריטל ארויף, א דריטל פון צען איז דריי מיט א דריטל אמות, דריי מיט א דריטל אמות איז אסאך מער פון צען טפחים, און במילא, איז די מזבח געווען העכער צען טפחים העכער די ערד, איז האבן מיר א ראיה אז ווען איינער טראגט אין רשות הרבים א חפץ העכער צען טפחים העכער די ערד איז מען נאך אלץ חייב, ואיבעית אימא, זאגט די גמרא א צווייטע תירוץ קען מען זאגן, און ווי רשי לערנט יעצט טייטש מען קען זאגן אז די לוויים זענען נישט געווען הויעך צען אמות, נאר משה רבינו איז געווען הויעך צען אמות, די לוויים זענען געווען הויעך זיבן אמות, און באלד וועלן מיר זען, ס'קען גאר זיין זענען געווען הויעך דריי אמות, און רשי זאגט אזוי ווי אונז, נארמאל מענטשן זענען הויך דרײַ אמות זאגט רשי, על כל פנים מ'קען עס נאך אלץ ארויס לערנען מארון, פונעם ארון, דאמר מר, ווייל מ'האמיר דאך געלערנט, ארון תשעה, וכפורת טפח הרי כאן עשרה, די ארון איז געווען הויך נײַן טפחים, די כפורת א טפח צוזאמען איז צען טפחים, וגמירי, און מ'האמיר דאך יעצט געזען, דכל טונא דמידלי במוטות, תילתא מלעיל, ותרי תילתי מלרע, אז ווען מ'טראגט עפעס, א דריטל גייט העכער פון דעם העכער פון די שטעקענעס, צוויי דריטל הענגט פון אונטן, און במילא אישתכח דלמעלה מעשרה הוה קאי, קומט אויס אז ס'איז אלעמאל געווען העכער צען טפחים די ארון, און ווי רשי רעדט אויס אפילו אז די לוי איז געווען הויעך דריי אמות, טאמער מ'הייבט אויף די ארון וואס איז הויעך סך הכל צען טפחים, און א דריטל איז פון אויבן און די אנדערע צוויי דריטל פון אונטן, קומט אויך אויס אז ס'איז דא מער פון צען טפחים אונטער דעם, איז על כל פנים ממה נפשך האט מען דא א ראיה אז די לווים האבן געטראגן זאכן העכער צען טפחים העכער די ערד, איי פרעגט די גמרא, פארוואס פאלט די גמרא אוועק פון דעם אז די לווים זענען געווען הויעך צען אמות, וליגמר ממשה, פארוואס קען מען נישט ארויסלערנען פון משה אז די לווים זענען טאקע געווען הויעך צען אמות, מילא וועט מען עס קענען ארויסלערנען פון די מזבח נישט פונעם ארון, זאגט די גמרא, דילמא משה שאני, ס'קען זיין אז משה איז געווען אנדערש. פארוואס דאמר מר? ווייל מ'האמיר געלערנט די גמרא זאגט אין נדרים, אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור, ועשיר ובעל קומה, די רבונו של עולם איז נאר משרה זיין שכינה אויף איינער וואס איז סיי א חכם סיי א גיבור סיי אן עושר און סיי א בעל קומה, און ממילא קען זיין די לווים האבן דאס נישט געדארפט האבן זענען זיי טאקע נישט געווען הויעך. מה שאין כן משה רבינו וואס האט דאך געהאט די השראת השכינה ער האט געדארפט זיין הויעך און די ראשונים זענען אויך מסביר פארוואס טאקע איז אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר ובעל קומה איז כדי עס זאל זיין בשלימות עס זאל נישט דארפן צוקומען צו קיינעם איז א מענטש וואס האט אלעס דארף נישט צוקומען צו קיינעם און ממילא וועט ער נישט טון קיין זאכן וואס מען טאר נישט זאגט די גמרא אמר רב משום רב חייא המוציא משאוי בשבת על ראשו חייב חטאת שכן אנשי הוצל עושין כן איינער וואס טראגט עפעס אויף זיין קאפ שבת וואס מען קען זאגן ס'איז נישט נארמאל מען רעדט נישט פון א שווערע זאך מען רעדט פון א לייכטע זאך, איז פון דעסט וועגן איז מען חייב א חטאת פארוואס ס'הייסט נישט כלאחר יד? ווייל אין הוצל פירט מען זיך אזוי, פרעגט די גמרא איך שטיי נישט ואנשי הוצל רובא דעלמא וואס איז הוצל? הוצל איז רוב וועלט? אלא נאר זאגט די גמרא איתמר הכי איתמר מען דארף טאקע זאגן אנדערש, אמר רב משום רב חייא אחד מבני הוצל שהוציא משאוי על ראשו בשבת חייב, שכן בני עירו עושין כן, איינער פון הוצל וואס פירט זיך אזוי ער איז חייב, ווייל אזוי פירט מען זיך אין הוצל, פרעגט די גמרא ותבטל דעתו אצל כל אדם, וואס עפעס איז א הוצל? הוצל איז קובע וויאזוי מען טראגט א נארמאלע זאך, אפילו אין הוצל אליין איז עס הייסט עס נישט נארמאל, ווייל אויפן וועלט הייסט עס נישט נארמאל, מילא וואס גייט מיך אן אז אין איין שטאט פירט מען זיך מאדנע, כלאחר יד איז כלאחר יד, אלא נאר זאגט טאקע די גמרא אזוי, איתמר הכי איתמר, המוציא משאוי על ראשו פטור, ואם תמצא לומר אז מען וועלן פרעגן אנשי הוצל עושין כן, וועל איך דיר טאקע זאגן בטלה דעתן אצל כל אדם, איך קוק נישט אן אנשי הוצל, ס'הייסט נישט קיין נארמאלע התנהגות ס'הייסט כלאחר יד. זאגט די משנה ווייטער, המתכוון להוציא לפניו ובא לו לאחריו, איינער וואס האט אריינגעוויקלט געלט אין אזא שמאטע אין אזא גארטל וואס ער קען עס האלטן פון פאר זיך, און ער לייגט עס פאר זיך און ס'פארדרייט זיך, ס'פארט אזוי אונטער זיך, פטור איז ער פטור ס'הייסט נישט קיין הוצאה, פארוואס, ווי רשי איז מסביר, ס'איז א מתעסק. ער האט נישט געוואלט אזוי טראגן, און ממילא איז ער פטור, לאחריו ובא לו לפניו, טאמער ער האט געוואלט זאל ליגן פון אונטן, ס'האט זיך געדרייט פון פארנט, דעמאלטס איז ער חייב, איי פארוואס דא הייסט נישט קיין מתעסק, וועט מען זעהן אין די גמרא פארוואס ביי אזא ציור איז מען חייב, זאגט די משנה ווייטער באמת אמרו, מען זעהט אין די גמרא באמת אמרו מיינט אז להלכה איז אזוי, אז האשה החוגרת בסינר, אז א פרוי וואס בינדט זיך ארום מיט א סינר, סינר איז ווי רשי איז מסביר ס'איז געווען אזא הויז וואס מען האט געטראגן אונטער די קלייד אלץ צניעות, אנדערע ראשונים זענען מסביר ס'איז אויך געווען אזא סארט גארטל, על כל פנים בין מלפניה ובין מלאחריה חייבת שכן ראוי להיות חוזר איז ביי א פרוי סיי פון פארנט סיי פון אונטן אלעמאל איז דאס די דרך פארוואס ווייל דאס איז א נארמאלע זאך אז ס'דרייט זיך ארום און ממילא איז מען אלעמאל חייב רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט אף מקבלי פתקין די זעלבע זאך די וואס זענען ממונה פונעם קעניג צאמצונעמען די שטייערן זענען אויכעט חייב נישט קיין חילוק ווי זיי טראגען עס און רשי ברענגט א פשט אזוי רש"י זאגט דא מיינט מען צו זאגן אז די וואס נעמען די פתקים די צעטעלעך אז מ'האט געצאלט שטייער זיי דארפן עס געבן צו די פערד רייטער זאלן עס טראגן צום קעניג איז טאמער ער האט אינזינען עס צו געבן צו איין פערד רייטער אבער למעשה זעהט ער א צווייטע פערד רייטער געבט עס פאר א צווייטן הייסט נישט א מתעסק נאר ער איז חייב נאר רש"י פירט אויס ולבי מגמגם וואס טייטש? רש"י געפעלט נישט בעצם די פשט? אנדערע ראשונים זענען טאקע מסביר אז ס'רעדט זיך א געהעריגע אופן אזוי ווי מ'האט פריער געזען פון א פרוי אז ס'רעדט זיך ביי א גארטל וואס דרייט זיך ארום, אזוי אויס ווי די דרך איז געווען אז זיי פלעגן לויפן ס'פלעגט זיך ארומדרייען און ממילא זענען זיי חייב. זאגט די הייליגע גמרא, מאי שנא לפניו ובא לו לאחריו דפטור, דלא אתעביד מחשבתו, וואס איז טאקע די טעם אז ווען ס'איז פון פארנט ס'געט זיך א פארדריי פון אונטן אז מ'איז פטור, ווייל ס'איז א מתעסק האט מען געזען, ער האט נישט ס'איז נישט נתקיים געווארן וואס ער האט געוואלט, אויב אזוי פרעגט די גמרא, לאחריו ובא לו לפניו נמי, הא לא אתעביד מחשבתו פארוואס פארקערט איז מען יא חייב, אמר ר' אלעזר, זאגט ר' אלעזר, תברא מי ששנה זו לא שנה זו ביסט גערעכט, ס'איז צוויי דינים וואס זענען זיך סותר איינער דעם צווייטן, ס'איז צוויי תנאים וואס קריגן זיך איינער מיטן צווייטן, אמר רבא, זאגט רבא ומאי קשיא, ניין העט רבא זאגן, דאס איז נישט שווער, דאס קען מען נאך פארענטפערן, נאר וואס דען, רבא וועט פרעגן א צווייטע קשיא אויף די משנה, און ער העט אויך זאגן תברא מי ששנה זו לא שנה זו, זאגט רבא פארוואס איז דאס נישט שווער, ומאי קשיא, דילמא לפניו ובא לו לאחריו היינו טעמא דפטור, דנתכוין לשמירה מעולה ועלתה בידו שמירה פחותה, קען זיין אז די סיבה וואס ווען ער וויל זאל זיין פון פארנט און פארדרייט זיך פון אונטן אז ער איז פטור איז ווייל ווען די געלט ליגט פון פארנט איז עס א גוטע שמירה ווען א מענטש בינדט ארום געלט פון פארנט ס'ליגט פון פאר אים ער קען גוט אויפפאסן אויף דעם יעצט אז ס'דרייט זיך בטעות ארום פארקערט איז דא יעצט א שמירה א שמירה פחותה ס'היט זיך נישט אפ אזוי פאר דעם דאס ביי דעם איז דא די פטור פון מתעסק אבער פארקערט לאחריו ובא לו לפניו היינו טעמא דחייב ווייל דנתכוין לשמירה פחותה ועלתה בידו שמירה מעולה ער האט געוואלט א שוואכע שמירה און למעשה געהאט א שטארקע שמירה, וואס ביי אזא אופן איז מען חייב ווייל ער האט געהאט מער ווי ער האט געוואלט, ס'איז נישט פשט אז ער האט דאס נישט געוואלט, ער האט געהאט מער, איינער א יעדער וויל מער פון וויפיל ער וויל, אז נאר וואס דען ער האט נישט געדארפט אזא שטארקע שמירה למעשה האט ער געקריגן מער, אבער פארקערט ווען איינער וויל א שטארקע שמירה און למעשה קריגט ער ווייניגער, ביי אזא אופן איז דא א פטור, איי נאר וואס דען, זאגט רבא אלא מאי קשיא ס'איז נאכאלץ דא א קשיא אויף די משנה, דיוקא דמתניתין קשיא, פון די דיוקים פון די משנה קען מען פרעגן א קשיא, ווייל אזוי שטייט אין די משנה, המתכוון להוציא לפניו ובא לו לאחריו, פטור. איינער וואס טראגט דעם טאשקע פון פארנט ס'דרייט זיך צוריק, איז מען פטור, איז משמע, אז הא לאחריו ובא לו לאחריו חייב. אז טאמער א מענטש לייגט עס לכתחילה פון אונטן איז משמע אז מ'איז חייב. נאר טאמער מ'לייגט עס פון פראנט ס'דרייט זיך אויס, דעמאלטס איז מען פטור. אימא סייפא, אבער אויף דעם איז שווער פון די סייפא. וואס שטייט אין די סייפא לאחריו ובא לו לפניו הוא דחייב, אז דווקא ווען ער לייגט עס פון אונטן און ס'דרייט זיך צום פארנט, דעמאלטס איז מען חייב, אבער הא לאחריו ובא לו לאחריו פטור. טאמער מ'לייגט עס לכתחילה פון אונטן איז מען פטור, איז א סתירה פון דעם ערשטן חלק פון די משנה פונעם ריישא צו דעם סייפא, זאגט די גמרא אמר ר' אלעזר תברא מי ששנה זו לא שנה זו, אין הכי נמי ס'איז א מחלוקת אין די משנה, אמר רב אשי זאגט רב אשי מאי קשיא ניין ס'נישט קיין סתירה, דילמא לא מבעיא קאמר, די משנה ארבעט אויפן אופן פון לא מבעיא, לא מבעיא לאחריו ובא לו לאחריו דחייב, נישט נאר ווען ער לייגט עס לכתחילה פון אונטן אז מ'איז חייב, דאיתעבידא מחשבתו, וואס טייטש די רישא זאגט טאקע פון די רישא קענסטו טאקע מדייק זיין אז ווען מ'לייגט עס לכתחילה פון אונטן איז מען חייב, און די סיפא זאגט נישט נאר ביי אזא אופן איז מען חייב, אלא אפילו לאחריו ובא לו לפניו, איצטריך ליה, איז ביי אזא אופן איז מען אויך חייב, פארוואס ווייל סלקא דעתך אמינא הואיל ולא אתעביד מחשבתו לא ליחייב, כ'וואלט ווען געמיינט אז מ'איז נישט מחייב ווייל ווי נישט ווי איז זיין מחשבה נישט נתקיים געווארן, קא משמע לן, דנתכוין לשמירה פחותה ועלתה בידו שמירה מעולה דחייב, דאס וואס מען האט פריערט געזען וואס רבא האט געענטפערט אז ווי נישט ווי, ער האט פארדינט, ער האט געקריגן א שמירה מעולה, און במילא פאר דעם איז מען טאקע חייב, אבער ס'מיינט נישט צו זאגן אז ווען איינער לייגט לכתחילה פון אונטן אז מען איז פטור. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט פרובירן זאגן אז דאס, דער דין, צו לכתחילה ווען איינער לייגט א טאשקע פון אונטן צו מען איז חייב צו פטור, איז א מחלוקת תנאים, זאגט די גמרא, לאחריו ובא לו לאחריו תנאי, ס'איז א מחלוקת תנאים דתניא, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, המוציא מעות בפונדתו, ופיה למעלה, חייב, טאמער איינער טראגט געלט אינעם טאשקע וואס מ'בינדט ארום ווי א גארטל, און די עפענונג צו די טאשקע איז אויף ארויף, די נארמאלע אופן, איז מען חייב, פיה למטה, טאמער ס'איז אויסגעדרייט די עפענונג צו אונטן, איז דעמאלטס דא א מחלוקת, רבי יהודה מחייב, וחכמים פוטרים. רבי יהודה מחייב, חכמים זאגן ס'איז פטור פארוואס? ווייל די געלט היט זיך נישט גוט, די עפענונג צו דעם טאשקע איז אויף אראפ, די געלט קען ארויספאלן, און ממילא זאגן חכמים ס'איז פטור. אמר להם רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט צו די חכמים כ'פארשטיי נישט, אי אתם מודים בלאחריו ובא לו לאחריו שהוא חייב? זענט עטץ דען נישט מודה אז ווען מען לייגט א טאשקע לכתחילה פון אונטן אז מ'איז חייב, און במילא זאגט רבי יהודה די זעלבע וועג ווי מ'איז דארט חייב זאל מען אויך זיין חייב ביי דעם גארטל וואס איז אפן אויף אראפ, פארוואס ווייל ביידע איז א שמירה פחותה און ביי ביידע זאל מען זיין חייב ואמרו לו זאגן די חכמים צו רבי יהודה פארקערט ואי אתה מודה כלאחר ידו ורגלו שהוא פטור ביי כלאחר יד ווען איינער טראגט עפעס אויפן פיס ביסטו אויך מודה אז ס'איז פטור די זעלבע זאך דער טאשקע וואס איז פארדרייט איז א כלאחר יד און במילא איז מען פטור אמר רבי יהודה האט רבי יהודה געזאגט אני אמרתי דבר אחד והן אמרו דבר אחד אונז האבן ביידע געהאט דא א ראיה צו אונזער צד אני לא מצאתי תשובה לדבריהם והן לא מצאו תשובה לדברי איך האב נישט געקענט אפפרעגן זייער ראיה און די חכמים האבן נישט געקענט אפפרעגן מיין ראיה, און ממילא די גמרא מדייק אזוי, מדקאמר להו אי אתם מודין לאו מכלל דפטרי רבנן, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז פשט פון דעם איז אזוי, אז ווען רבי יהודה זאגט דא אז איך האב געזאגט צו די חכמים, חכמים האבן נישט געהאט וואס צו ענטפערן, און איך האב אויך נישט געהאט וואס צו ענטפערן, איז פשט איז אז ביידע האבן מודה געווען אביסל צו די אנדערע, דהיינו, רבי יהודה האט מען געזען קודם א מחלוקת חכמים און רבי יהודה צו פיה למטה ווען די גארטל איז אויסגעדרייט מיט די מויל אויף אראפ, רבי יהודה זאגט אז חייב, חכמים זאגן פטור. אויף דעם זאגט רבי יהודה צו די חכמים, זענט עטץ דען נישט מודה אז לאחריו ובא לו לאחריו אז מ'איז חייב? און במילא זאגט רבי יהודה פיה למטה זאל אויך זיין חייב. יעצט אזוי, רבי יהודה זאגט, חכמים האבן נישט געהאט אויף וואס צו ענטפערן אויף דעם, און במילא, זאגט די גמרא, קומט אויס, אז היות וואס חכמים האבן נישט געקענט מחלק זיין צווישן פיה למטה און לאחריו ובא לו לאחריו, פשט ביידע האבן טאקע די זעלבע דין. יעצט חכמים האבן נישט צוריקגעצויגן פון זייער שיטה, פון זייער מחלוקת מיט רבי יהודה, חכמים האלטן ווייטער אז פיה למטה איז טאקע פטור, נאר וואס דען, טאמער מען קען נישט מחלק זיין צווישן פיה למטה און אחריו ובא לו לאחריו, מוז מען טאקע זאגן אז די חכמים האלטן אז לאחריו ובא לו לאחריו איז טאקע פטור, וואס טייטש אז א מענטש לייגט לכתחילה א טאשקע פון אונטן איז מען פטור, זעהן מיר אז די חכמים האלטן ביי אזא אופן איז מען פטור, און אויף דעם זאגט די גמרא מען קען דאס נישט זאגן, פארוואס? ווייל ולטעמיך לויט די סברה קומט דאך אויס רבי יהודה האט דאך אויך נישט געהאט וואס צו ענטפערן פאר די חכמים, אויב אזוי דקאמרי ליה אי אתה מודה מכלל דמחייב רבי יהודה והתניא לאחר ידו ורגלו דברי הכל פטור. און פשט פון די ווערטער איז אזוי, אויב לויט די סברה וואס דו זאגסט מיר אז ביידע זענען מודה צו ביידע, וואס טייטש אז ביידע זענען מודה אז מען קען נישט מחלק זיין, אויב אזוי לאמיר זען די נעקסטע זאך, וואס זאגן די חכמים צו רבי ד? חכמים זאגן צו רבי יהודה, וויאזוי קענסטו זאגן פיה למטה חייב, מיר זעהן מיר דאך אז כלאחר ידו ורגלו איז פטור, כלאחר יד איז פטור. יעצט אזוי, רבי יהודה האט נישט וואס צו ענטפערן אויף דעם, פשט איז לויט רבי יהודה איז טאקע נישט דא קיין חילוק צווישן כלאחר יד און פיה למטה, יעצט אז מען זעהט אז פיה למטה איז חייב, און רבי יהודה קען נישט מחלק זיין צווישן פיה למטה כלאחר יד פשט איז לויט רבי יהודה איז כלאחר יד אויך חייב, און דאס זאגט די גמרא דאס קען מען נישט זאגן, ווייל סשטייט קלאר אין די משנה אז כלאחר יד איז פטור, און ממילא דיין גאנצע שקלא וטריא דא איז צוזאמגעפאלן, אלא נאר ממילא זאגט די גמרא סאיז נישט קיין מחלוקת דא, לאחריו ובא לו לאחריו דברי הכל חייב, סאיז קלאר יעדער האלט סיי רבי יהודה סיי די חכמים ביידע האלטן אז ווען מען בינדט צו א טאשקע פון אונטן איז מען חייב, ווייל ס'איז נישט אזוי מין מאדנע, און לאחר ידו ורגלו דברי הכל פטור, כלאחר יד איז יעדער מודה אז פטור, כי פליגי ווען די מחלוקת בפונדתו ופיה למטה, ביי די טאשקע וואס די עפענונג איז אויף אראפ, מר מדמי ליה לאחריו ובא לו לאחריו, רבי יהודה איז עס מדמה צו אחריו ובא לו לאחריו אזוי ווי דארט איז חייב דא אויך חייב, און מר מדמי ליה חכמים זאגן אז לאחר ידו ורגלו אז ס'איז דומה צו כלאחר יד, און ווי רשי איז מסביר חכמים האלטן אז לאחריו ובא לו לאחריו ווי נישט ווי ס'ליגט אין זיין טאשקע פון אונטן ס'איז טאקע נישט שטארק משתמר אבער ס'היט זיך אפ מה שאין כן ווען ס'איז פיה למטה קען די געלט טאקע ארויספאלן יעדע סעקונדע דאס איז ממש מאדנע זאגן די חכמים ס'איז אסאך מער דומה כלאחר צו כלאחר יד און ממילא פארדעם זאגן די חכמים אז מ'איז פטור זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין משנה באמת אמרו אז ביי א פרוי איז מען אלעמאל חייב, די גמרא מייסד וואס טייטש באמת אמרו האבן מיר אויסגערעדט אין די משנה תנא כל באמת הלכה היא, ס'מיינט צו זאגן אז אזוי איז די הלכה קיינער קריגט זיך נישט אויף דעם, זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה רבי יהודה אומר אף מקבלי פתקין אז זיי איז אויך אזוי אז וואס ווי רשי האט מסביר געווען אז ווען ער וויל גיין צו איין פערד רייטער למעשה גייט ער צו א צווייטע הייסט עס נישט מאדנע ס'הייסט נישט כלאחר יד, און אויף דעם זאגט די גמרא תנא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שכן לבלרי מלכות עושים כן די לבלרי מלכות די סופרי המלך טוען אויך אזוי, זיי גייען אמאל צו איין פערד, און אינמיטן טוישן און זיי זעען א צווייטע פערד איז גרייט גייען זיי צום צווייטן, און ממילא הייסט עס נישט מאדנע, און פאר דעם איז מען חייב, און ווייטער לויט די אנדערע מפרשים וואס זענען מסביר דא רעדט מען אויך פון א גארטל, איז ווייטער די לבלרי מלכות גייען אויך מיט אזא סארט גארטל וואס דרייט זיך ארום, און ממילא די מקבלי פתקין וואס שטייט אין די משנה איז אויך די דין אזוי, אז היות ס'איז נארמאל ס'הייסט נישט כלאחר יד, איז מען טאקע חייב אפילו ס'האט זיך פארדרייט.